שלום וברכה צו א מה שאומר. גרויסע געשלעגן, שיסערייען, טויטליכע שיסערייען האבן אויסגעבראכן אין דרום לבנון, אין א פאלעסטינער פלייטים לאגער אין דרום לבנון, און דערווייל האלט עס שוין ביי איבער דרײַצן טויטע, צענדליגע פארוואונדעטע, און טויזנטער מענטשן וואס זענען אנטלאפן סיי פונעם לאגער און סיי ארום דעם לאגער. סאו דא רעדט מען פון א קאנפליקט וואס האט ווייניג שייכות מיט לבנון, א גאנצע שפילט זיך אפ אין לבנון, און דער וואס טראגט די אחריות פאר עכ"פ א חלק פון די אחריות פאר דעם קאנפליקט וואוינט בכלל נישט דארטן, אבער ער איז דער וואס האט מער רעכט אריינצורעדן און האט מער כח צו טון עפעס עס אפצושטעלן ווי די אייגנטליכע פירער פון לבנון. סאו דא פעלן צוויי עיקר שטיקלעך. די צוויי עיקר שטיקלעך וואס העלפן מאכן סדר, וואס העלפן פארשטיין וואס דא גייט פאר, די ערשטע זאך איז אז מען רעדט ווי געזאגט פון א פלייטים לאגער, א פאלעסטיניען פלייטים לאגער, און די פשט פון א פאלעסטיניען פלייטים לאגער איז אז דאס איז אזעלכע פלעצער, צענטערס, לכאורה צייטווייליגע צענטערס וואו די יונייטעד נעישאנס האט אויפגעשטעלט נאכדעם וואס מדינת ישראל איז געגרינדעט געווארן אין תש"ח פאר טויזנטער אראבישע איינוואוינער פון וואס איז געווארן מדינת ישראל, וואס איז דעמאלטס אין ניינטין פארטי עיט געווארן מדינת ישראל, וואס זענען אנטלאפן דורכאויס די שלעכטן, דורכאויס די שלעכטן גאנץ אנפאנג ווען די מדינה איז געגרינדעט געווארן, איז דעמאלטס. האבן די ארומיגע אראבישע לענדער האבן גראד דערקלערט קריג קעגן מדינת ישראל, און זייער אסאך פון די אראבער וואס האבן געוואוינט אין לאנד אין מדינת אין די ניי געגרינדעטע מדינת ישראל האבן זיך צוגעשטעלט צו די מלחמה מיט די הבטחה וואס זיי האבן באקומען פון די אראבישע שכנות'דיגע לענדער. מען רעדט פון א קורצע זאך און א שנעלן נצחון. למעשה איז די זאך געלאפן אנדערש, און אזוי ארום האבן זיך טויזנטער אראבערס געטראפן אנטלאפן פון זייערע פון זייערע היימען, די יונייטעד נעישאנס האט פאר דעם צוועק אויפגעשטעלט א צאל לאגערן וואו די פליטים וואו די אנטלאפענע זאלן זיך קענען זאלן פלאצירט ווערן צייטווייליג ביז מען טרעפט פאר זיי א נייעם פלאץ א נייע היים. די געדאנק די ערשיינונג פון לאגערן. איז נישט קיין חידוש פאר די אראבער, פאר די פאלעסטינער אראבער, פאר אנדערע אראבער, און פאר קיינעם נישט, ס'איז א כלליות'דיגע זאך וואס ווען ס'מאכט זיך א מצב, א שעת מלחמה וואס פירט אז אסאך מענטשן דארפן אנטלויפן פון זייערע הייזער, זיין פון איראק, פון סיריע, פון אוקריינע, פון וואו ס'זאל נאר נישט זיין, שטעלט מען אוועק אזעלכע לאגערן וואס זענען אזעלכע צייטווייליגע וואוין ערטער וואו די מענטשן זאלן זיין ביז ביז מען איז מצליח זיי, אדער ביז זיי קענען צוריק גיין צו די פלעצער פון וואו זיי זענען אנטלאפן אדער פאריאגט געווארן, אדער ביז מען טרעפט א פלאץ וואס זאל זיי ארייננעמען. יעצט איינע פון די פלעצער, איינע פון די לענדער וואו די יו ען האט דעמאלטס אין תש"ח אויפגעשטעלט אזעלכע לאגערן איז לבנון. לבנון איז א שכינות'דיגע לאנד צו מדינת ישראל, און די לאגער פון וואס מען רעדט דא, וואס איז יעצט אין די נייעס, על חילווה, איז די גרעסטע, די גרעסטע, און ס'וואוינען דארטן ארום צווישן פופציג און זעכציג טויזענט פאלעסטינער אראבער. סאו קודם דאס איז די פלאץ וואו די געשלעגן קומען פאר, און די לאגער אליין געפינט זיך אין לבנון. לבנון איז א לאנד אין זייער א טרויעריגן מצב, דארטן זענען דא צענדליגע פראקציעס, צענדליגע גרופעס, און וואס האבן זיך פיינט און שלאגן זיך צווישן זיך שוין זייער אסאך יארן. שוין זייער אסאך יארן אזוי, קודם דאס לאנד איז צוטיילט צווישן קריסטן און מוסלמענער, אין די מוסלמענישע באפעלקערונג אליין געפינען זיך צענדליגע גרופעס, פון די אפצווייג פון איסלאם און יענע אפצווייג פון איסלאם, נאכדעם זענען זיי ווייטער צוטיילט לויט עטנישע גרופעס, לויט כל מיני פאליטישע, לויט כל מיני חשבונות, אבער ווי די ווי די שטייגער איז אפט מאל אין די אראבישע און איסלאמישע וועלט איז זיך נישט פארשטיין, נישט זעהן זאכן אויג אויף אויג, מיינט די זעלבע ווי בלוטיגע שלאכטן. און דאס לאנד לבנון איז שוין אין אזא מצב פון דעקליין, פון אונטערגאנג, א לאנגע צייט, און זאכן ווערן דארטן נאר ערגער און ערגער. און דאס איז, אזא מין מצב קען אויך מסביר זיין וויאזוי ס'איז מעגליך אז איין טעראר גרופע, נישט מער ווי א טעראר גרופע, כעזבאלא, איז די. פאקטישע בעלי בתים זענען נישט בעל הבית אין לאנד, ס'איז דא א פריים מיניסטער, ס'איז דא א רעגירונג, אבער ווער ס'איז פאקטיש בעל הבית און פירט אויס וואס ער וויל איז כיזבאלא. איז נאר אין אזא סארט לאנד, אין אזא מין ענווייראמענט, אין אזא מצב, קען מען זיך טרעפן מיט א מציאות אז די פליטים לאגער פון וואס מ'רעדט דא, על חילווה, וואס געפינט זיך אגב לעגן, לעבן צידון, די שטאט וואס אונז קען מען אויך פון תנ"ך, צידון, די לאגער געפינט זיך ממש אין שכינות פון יענע שטאט, ס'אמאל געווען א הערליכע א פראכטפולע שטאט, לבנון, סאו די לאגער געפינט זיך אין די טעריטאריע פון לבנון, אבער דאס פלאץ איז נישט אונטערן קאנטראל פון די לעבאנעזישע רעגירונג. אזוי איז באשלאסן געווארן תשכ"ט אין נײַנצן הונדערט נײַן און זעכציג אין אן אפמאך צווישן לבנון און די פי-על-או, PLO, ראשי תיבות פון פאלעסטיניען ליבערעישאן ארגאניזעישאן, איז געווען א טעראר גרופע געגרינדעט דורך יאסער אראפאט, דער פארגייער פונעם היינטיגער פארזיצער פון די פאלעסטינער אויטאריטעט מאכמוד אבאס, איז יענער האט פארפיגט, די PLO לכאורה האט כאילו גערעדט אין נאמען פון אלע פאלעסטינער אראבער, און אין א אפמאך צווישן די צוויי, PLO און די. רעגירונג פון רעגירונג פון לבנון וועט לבנון אומאפיציעל אוועקשטיין פון יענעם פלאץ. און ווער וועט יא זיין בעל הבית? אה. ווער ס'וועט זיין בעל הבית, ווער ס'איז בעל הבית, איז זענען א גרופע פון קעגנער פון שונאים וואס זאלן אינאיינעם זיך האלטן אין ארדער האלטן דאס פלאץ אין ארדענונג און זיכער מאכן אז אלעס לויפט ווי ס'דארף צו זיין אז אלעס איז כשורה. א גרופע פון שונאים ווייל דאס איז די מציאות פון זייער אסאך פלעצער, זייער אסאך לענדער אין די אראבישע וועלט, און דאס איז אויך די מציאות פון די פאלעסטינער אראבישע באפעלקערונג אליין, וואו זיי וואוינען נאר, זאל עס זיין אין מדינת ישראל, אינדרויסן פון מדינת ישראל און אויך אין אנדערע לענדער. ס'איז דארט אסאך פראקציעס וואס האבן זיך זייער פיינט, און ווען די געלעגנהייט קומט נאר אונטער, מוראה של מלכות דרימלט איין פאר א מינוט, הייבט מען זיך אן שיסן און הרג'נען. סאו די סדר אין דעם לאגער אין אל חילווה איז אז די פארשידענע פראקציעס די קעגנערישע גרופעס האט יעדער איינער געכאפט א צווייטן חלק פונעם לאגער און דארטן איז ער בעל הבית אבער ליב אבער זיי האבן זיך נישט ליב זיי האבן זיך פיינט און ווייעלענס שיסערייען און געשלעגן ברעכט אויס יעדע שטיק צייט. די לעבאנעזישע רעגירונג איז נישט צופרידן פון דעם איינשטעל פון דעם אפמאך אז זיי גייען אוועק שטיין און פרובירן קוקן אויף די אנדערע זייט פון דעם לאגער וואס געפינט זיך נאכאמאל אין לעבאנעזישע טעריטאריע און וואס ליידט לבנון די ארומיגע באפעלקערונג וואס וואוינט ארום דעם לאגער ליידט ווייל די געשלעגן האבן שוין אפאר מאל געפירט אריינגערעכנט יעצט ממש אז מענטשן ארום און ארום וואס וואוינען נישט אינעם לאגער וואס האבן נישט קיין שייכות מיט יענע איינוואוינער מיט די מיט די פארשידענע פאלעסטינער פראקציעס ליידן אויך דערפון, זענען אויך געשטעלט צו א לעבנס סכנה, און ווי געזאגט טויזענטער זענען שוין אנטלאפן. איז לבנון נישט צופרידן און געוויסע פאליטיקער, פאליטישאנס פון די לעבאנעזישע רעגירונג האבן שוין מער ווי איין מאל, נישט נאר יעצט נאר אויך אין די פארגאנגענהייט, געפאדערט די לעבאנעזישע מיליטער זאל אריינגיין און מאכן דארט ארדענונג. און איינע פון די עיקר סיבות פארוואס די לעבאנעזישע רעגירונג האט נישט קיין חשק עס צו טוהן, ווייל זיי האבן שוין פרובירט אין די פארגאנגענהייט מיט אנדערע אזעלכע פאלעסטינער אראבער פליטים לאגערן, געווענטליך האט זיך עס נישט גוט געענדיגט, איין אזא דוגמא האט זיך אפגעשפילט אין טו טאוזנט ענד סעווען, דאס הייסט מיט ארום פֿינף און צוואַנציק, זעקס און צוואַנציק יאר צוריק, ווען דאס לעבאנעזישע מיליטער האט זיך יא אריינגעמישט אין אזא אינערליכן קאנפליקט, אין אזעלכע אינערליכע געשלעגן, בלוטיגע געשלעגן אין א אנדערע אזא לאגער, און עס האט אפגעקאסט הונדערט אַכט און פֿופֿציק קרבנות פאר די לעבאנעזישע מיליטער, און די סוף איז געווען אז די גאנצע לאגער איז חרוב געווארן, און עס איז געבליבן חרוב ביז היינט. עד היום הזה איז לבנון נישט. ווער האט יא דאס ווארט דארטן? ווער איז יא בעל הבית? און די אמת איז אז קיינער און יעדער. ס'איז א פלאץ וואס ס'איז מקים געווארן יענע קללה, טרעפט מען אין חזל וואס אלי' הנביא האט געזאגט, יענע שטאט מיט די שלעכטע איינוואוינער אז זיי זאלן אלע ווערן זאלן אלע ווערן פירערס. און ער האט שפעטער מסביר געווען אז דאס איז א קללה, דאס איז נאר א קללה, ס'איז נישט קיין גוטע זאך, ווייל א פלאץ וואו יעדער איז פירער און נישט דא קיין בעל הבית, ווערט כ א ווערט כאאס, און דאס איז די מצב אין דעם לאגער. סא די יעצטיגע רונדע פון אומרוען האבן זיך אנגעהויבן ווען א גענעראל, א פארשטייער, א מיטגלידער פון די פאטאח, פאליטישע באוועגונג. פאטאח איז די פאליטישע באוועגונג פון די פאלעסטינער אויטאריטעט. די פאלעסטינער אויטאריטעט איז הויפטקווארטירט אין ראמאללא. ראמאללא געפינט זיך אין מדינת ישראל, אין די שטחים, אבער מאחמוד אבאס און די פאטאח פארטיי זעט זיך ווי די פארשטייערס פון אלע פאלעסטינער אראבער איבעראל, אריינגערעכנט די וואס וואוינען אין אנדערע לענדער, למשל לבנון, איז קיינער פון די קיינער האט נישט גענומען אחריות אויף די אטאקע אויף דעם אויף דעם פאטאח גענעראל, אבער ס'איז קלאר ס'איז אויב ס'איז נישט ער איז עס יענער, ס'איז איינער פון די קעגנערישע, איינער פון די אנדערע גרופעס אינעם זעלבן לאגער, און דאס האט געפירט צו די יעצטיגע רונדע פון שיסערייען און געשלעגן, איז די לעבאנעזישע פריים מיניסטער האט זיך פארבינדן מיט מאחמוד אבאס, און אים פארגעווארפן און אים פארגעווארפן אויף די פארלעצן די רעכטן, די סאווערענטי פון לבנון, דורך פירן דארטן קאנפליקטן, דארטן פירן מלחמות, פירן מלחמות אויף די אין די טעריטאריע פון לבנון. ס'איז נישט די ערשטע מאל, און יעדעס מאל ליידן פון דעם אויך לעבאנעזישע בירגער וואס האבן נישט קיין שום שייכות נישט מיט די פאלעסטינער אראבער, און זיכער נישט מיט די קאנפליקט, און אוודאי און אוודאי נישט מיט די יעצטיגע אינערליכע קאנפליקטן צווישן אלע פראקציעס וואס וואוינען דארטן אינאיינעם. פריים מיניסטער מיקאטי האט פארגעהאלטן אבאס וויאזוי ער האט די רעכט וויאזוי ער פילט זיך בארעכטיגט צו מאכן צרות פאר לעבאנעזישע בירגער וואס האבן גארנישט געטון חוץ אריינגענומען די פאלעסטינער פליטים אריינגענומען צו זיך אין לאנד זיי געגעבן א שטח און געלאזט דארטן וואוינען. ער האט אים וועגן דעם שארף קריטיקירט אויף די כפיית טובה וואס ער וואס ער וואס ער ווייזט דא ארויס איז למעשה אבאס לייגט אן די שולד אויף די אנדערע פארשטייט זיך יענע לייגן אן די שולד אויף אים און ער לייגט אן די שולד אויף אנדערע אויף אנדערע באוואפנטע פראקציעס אין דעם זעלבן לאגער אז זיי זענען שולדיג. למעשה האט די לעבאנעזישע רעגירונג נישט קיין סאך ברירות ווי ווארטן און פרובירן און האפן אויפן בעסטן, ווייל די פליטים לאגערן זענען ווי א ביין אין האלז נישט אראפצושלינגען און נישט אויסצושפייען, און דאס איז אויך איינע פון די סיבות פארוואס די לאגערן עקזיסטירן נאך היינט. נאך מיט זיבעציג יאר שפעטער ביי די אלע לענדער וואס האבן געלאזט אויפשטעלן די לאגערן ביי זיך אין לאנד, ווי סיריע, ירדן, לבנון און אנדערע, וואלט מען דאך געקענט טון די פשוט'סטע און פראקטישסטע זאך פון געבן בירגערשאפט פאר יענע פליטים, נעמען די צענדליגע טויזנטער פאלעסטינער אראבער, זיי געבן בירגערשאפט און לאזן וואוינען ביי זיך אין לאנד, זיי באזעצן דארטן. למעשה קיינער פון זיי האט עס נישט געטון. אלע האבן זיי געלאזט אויפשטעלן די לאגערן, און די לאגערן ווערן אויסגעהאלטן דורך די יו ען, דורך די אי יו און אנדערע לענדער און קערפערשאפטן פון די מערב וועלט, אבער זיי זענען נישט קיין בירגער, זיי זענען נישט קיין בירגער אינעם לאנד וואו די לאגערן געפינען זיך, זיי האבן א סטאטוס פון פליטים, פארוואס ווילן יענע לענדער, פארוואס וויל לבנון נישט געבן קיין בירגערשאפט פאר די פליטים, און איינמאל פאר אלעמאל אויפלעזן די לאגערן, לאזן די מענטשן זיך אינטעגרעטן אין סאסייעטי ארום, און אוועקשטעלן א געהעריגן לעבן. און דא ליגט איינע פון די תירוצים, דאס איז איינע פון די סיבות וואס קיינער וויל נישט זאגן הויך, קיינער פון די א-קאפונים אין די אראבישע וועלט וויל נישט זאגן הויך, אז מען דילט דא מיט צרה לייט, ארייננעמען צענדליגער טויזנטער פאלעסטינער אראבישע פליטים איז די זעלבע ווי זיך אריינלייגן מיט א געזונטן קאפ אין א קראנקן בעט, אדער אינעם פאל פון לבנון זיך אריינלייגן מיט א קראנקן קאפ אין א נאך קראנקערן בעט. און אפילו יעצט וויאזוי די מצב איז ווען די איינוואוינער פון יענע לאגערן, אנדערע לאגערן, זענען נישט קיין בירגער אין לאנד, יא, איז די חסד וואס און די הכנסת אורחים וואס וואס לאמיר זאגן אין דעם פאל לבנון האט זיי ארויסגעוויזן מיטן ארייננעמען און זיי אקאמאדעיטן איז נישט גענוג אז יענע זאלן זיך צוריקהאלטן פון מאכן צרות פאר די האוסט קאנטרי פאר די לאנד וואס האט זיי איינקווארטירט וואס האט זיי געגעבן פלאץ איז דאך שוין גרינג זיך פארצושטעלן וואסערע צרות מ'וועט האבן פון זיי איינמאל זיי וועלן ווערן בירגער און ווערן א חלק פונעם לאנד און שוין לאמיר זאגן האבן רעכט זאלן זיין אזויווי ביי זיך אינדערהיים ממש. איז דאס איז איינע פון די סיבות פארוואס די פליטים לאגערן זענען געבליבן און קיינע פון די האוסט קאנטריס פון די לענדער וואס האבן געלאזט אויפשטעלן די לאגערן אין זייערע גרעניצן וויל נישט נעמען די בירגער און זיי געבן וויל נישט נעמען די פליטים און זיי געבן בירגערשאפט ס'קומט צו אויס בעסער און פראקטישער אויב די פליטים לאגערן בלייבן און מען ווארפט אן די שולד אויף דעם און אויף יענעם. אינדערצווישן זענען די שיסערייען ממשיך, עס פאלן קרבנות, קרבנות פון שולדיגע, אייגנטליכע פארמישטע אינעם סכסוך און אויך אומשולדיגע מענטשן וואס שטייען פון די זייט און פרובירן בסך הכל אנצוגיין מיט זייער לעבן, און די שיסערייען ווערן אינדערצווישן פארדאמט, ווערן פארדאמט אדער שארף פארדאמט דורך אנדערע וואס וואוינען ווייט אוועק באקוועם, זיי ווערן נישט באטראפן, זיי ווערן נישט אפעקטעד פון יענע מציאות, יענע רופן פאר אלע צדדים ארויפצוווייזן די מאקסימום ריסטרעינט, די מאקסימום מאס איינגעהאלטנקייט און פרובירן איינצושטעלן צוריק די שלום און ארדענונג. צו ווארטן אויף אונז. געזעגנט מען זיך אויף היינט. איך שיק יעדן וועכנטליך, יעדן דאנערשטאג אן אימעיל מיט אפאר שורות, אפאר קורצע פערעגרעפס אויף דעם און אויף יענץ, אויב ביסט אינטערעסירט קענסט דיך איינשרייבן דורכן שיקן אן אימעיל צו מעיל, m-a-i-l עט ברעקעלעך דאט קאם, ברעקעלעך ספעלט מען b-r-e-k-e-l-e-c-h דאט קאם. ברכה און הצלחה!